די גמרא זאגט דאך אין ראש השנה, אמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני בראש השנה מלכיות כדי שתמליכוני עליכם, זכרונות כדי שיעלה זכרונכם לפני לטובה ובמה בשופר. דאס הייסט אז דער עיקר עניין העבודה פון ראש השנה איז דאס דער עניין פון אמרו לפני מלכו יעז, אז אידן זאגן, בעטן און מעורר דעם עניין המלוכה, און ווי חסידות טייטשט אז דער טייטש פון ווארט אימרו איז נישט נאר מלשון אמירה ודיבור, נאר אימרו איז אויכעט א לשון אמירה ושבח, על דרך את הוויה האמרת היום הוויה האמירך, רש"י טייטשט אז האמרת איז מלשון שבח וגדולה, דאס הייסט אז אידן זענען משבח, מפאר, דעם אייבערשטן אינעם ענין המלוכה, און דאס איז וואס מען זעט אז רוב תפילות פון ראש השנה רעדט זיך ארום וועגן דעם ענין המלכות, וואס דורך דעם וואס אידן זענען מקבל אויף זיך דעם ענין פון עול מלכות שמים על כל השנה כולה, און מ'איז משבח דעם אייבערשטן אינעם ענין המלוכה, איז מיט דעם איז מען מעורר ביי דעם אייבערשטן דעם רצון און דעם תענוג אין דעם ענין המלוכה, און אויף דעם איז מען ממשיך מלכותו פון דעם אייבערשטן על כל השנה כולה. איז וואס איז דאס דער ענין פון די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים, וואס לכאורה איז דאך נישט פארשטאנדיג? לכאורה די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים דאס דאך נישט קיין ספעציעלער עניין דווקא אין ראש השנה כל השנה כולה דארף דאך אויך זיין די עבודה פון קבלת עול און ווי דער אלטער רבי שרייבט אין תניא אין פרק מ"א אז ראשית העבודה ועיקרה ושרשה דאס דער עניין פון קבלת עול דאס הייסט אז דער עניין פון קבלת עול מלכות שמים דאס איז דער יסוד פון די גאנצע עבודה ראשית העבודה ועיקרה ושרשה, דאס הייסט אז א איד וויל אנפאנגען און אים דינען דעם אייבערשטן, וואס איז דער ראשית? און וואס איז דער יסוד? וואס איז דער עיקרה? און וואס איז דער שרשה? וואס אויף דעם שטייט די גאנצע עבודה בכל יום ויום, איז דאס דער ענין פון קבלת עול מלכות שמים, און ווי ס'שטייט אויכעט אין די משנה אין מסכת ברכות, קבלו מלכותי ואחר כך קבלו גזירותי, דאס איז די עבודה בכל יום ויום, בשעת א איד זאגט שמע ישראל, איז דאס דער ענין פון קבלו מלכותי. איז דאך לכאורה איז דאך די עבודה פון כל השנה כולה פון דעסוועגן זאגט מען אז ראש השנה און דאס איז דער עיקר עבודה די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים וואס איז לכאורה א שאלה וואס מ'דארף געבן צו פארשטיין און וועגן דעם וועט מען רעדן היינט א ביסל געבן צו פארשטיין וואס איז די קבלת עול פון ראש השנה און מיט וואס איז דאס אנדערש פון די קבלת עול פון כל השנה כולה וואס בפשטות איז די קבלת עול פון ראש השנה, דאס איז בעצם דער שער פון דעם קבלת עול פון א גאנץ יאר, ווי ס'ברענגט זיך אין כמה וכמה מאמרים אז די מצוות וואס מען טוט אין חודש תשרי, וויבאלד אז תשרי דאס איז דער ראשית השנה, די קאפ פון יאר, ווי ס'ווערט געטייטשט אין חסידות אז עס איז נישט נאר התחלת השנה, דאס איז די קאפ פון יאר, און דער קאפ האט אין זיך די כללות החיות פון כל השנה כולה. און כל האיברים. על דרך זה אין די מצוות פון ראש השנה איז כלול דער ענין פון די יעדע די אלע מצוות און די אלע זאכן וואס מען טוט אין חודש תשרי איז כולל די אלע ענינים פון כל השנה כולה. דאס הייסט אז דורך די עבודה פון תקיעת שופר און ראש השנה איז דאס איז דער שער פון קבלת עול מלכות שמים על כל השנה כולה. דאס הייסט אז טאקע א גאנצע יאר דארף זיין די עבודה פון קבלת עול, מיר האבן גערעדט אז דאס איז ראשית העבודה ועיקרא ושורשא, אבער ווען איז דער שער, וועלכער יום טוב איז דער זמן וואס דעמאלט איז נמשך קבלת עול מלכות שמים, און פון דעם באקומט א איד דעם כח ער זאל קענען דאס טון כל השנה כולה, אט דאס איז דער ענין פון ראש השנה, על דרך ווי מ'זאגט בנוגע יציאת מצרים, פסח. פסח איז דער ענין פון יציאת מצרים, איז זיכער דעמאלט, מזכירין יציאת מצרים בכל יום, בכל דור ודור, בכל יום ויום, דער אלטער רבי זאגט אין תניא פרק מ ז, מאנט זיך ביי א אידן די עבודה פון יציאת מצרים בנפש, אבער ווען איז דער זמן, וואס דעמאלט איז דער שער, וואס מען באקומט דעם כח אויף זמן, אויפן זמן חירותינו, אויף יציאת מצרים, און פון דארטן איז מען ממשיך דעם כח אויף קענען טון אין די עבודה פון יציאת מצרים כל השנה כולה, איז דאס חג הפסח. און על דרך זה זמן מתן תורתינו חג השבועות איז בנוגע חודש תשרי איז די ד' די פיר מועדים פון חודש תשרי זענען מועדים כלליים וואס פון ראש השנה באקומט מען קבלת עול מלכות שמים און יראת שמים על כל השנה כולה פון יום הכיפורים באקומט מען דעם כח אויף תשובה אויף כל השנה כולה, וואס איך תשובה איז דאך כל השנה זמן הוא ווי דער רמבם שרייבט, אבער ווען איז דער שער און דער זמן העיקרי וואס פון דארטן באקומט מען דעם כח אויף תשובה על כל השנה כולה, איז דאס פון יום הכיפורים, און על דרך זה חג הסוכות באקומט מען די שמחה של מצוה על כל השנה כולה, און פון שמחת תורה באקומט מען די שמחה אין תורה אין לימוד התורה אויף כל השנה כולה. איז בנוגע דער ענין פון ראש השנה, איז דער עיקר עבודה כאמור איז די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים,

וואס איז די הסברה און וואס איז דער קבלת עול המיוחד פון ראש השנה, וועט מען אביסל געבן צו פארשטיין וואס איז וואס איז דער ענין. מיוסד אויף כמה מאמרים פון רבותינו נשיאינו, וואס רעדן כמה נקודות אין דעם ענין פון וואס איז דער קבלת עול מלכות שמים ספיציעל אין ראש השנה, און במיוחד בשנה זו ווען ראש השנה איז חל בשבת האט עס אין זיך א ענין מיוחד אין דעם ענין פון דעם קבלת עול מלכות שמים דווקא אויף א שבת'דיגן אופן. כ'וועל דא מקדים זיין פריערט מיט א סיפור וואס כ'האב געהערט פונעם חסיד ר' הידוע ר' מענדל פוטערפאס א בעל מסירות נפש וכו' וכו' און ער האט דערציילט אז ער איז געווען פון די תלמידים התמימים בשעת ער האט געוואוינט נאך אין רוסלאנד איז ער געווען פון די בחורים פון די תמימים וואס האבן געלערנט אין די צייטן פונעם רבי'ן ריי"צ פון פריערדיגן רבי'ן און ס'איז געווען יעמאלט אין די יארן פון די תרפ תרפ ה תרפ ו אין יענע יארן האט דער פריערדיגע רבי דער רבי רייאץ געוואוינט אין לענינגראד דאס איז געווען א תקופה פון עטליכע יאר וואס די ממשלה האט געוואלט קענען נאכקוקן און זען וואס ער טוט האט מען אים געהייסן אז ער זאל אריבער גיין פון ראסטאוו צו לענינגראד וואוינען אין אזא מין ארט וואס דארטן האט מען געקענט נאכקוקן זיין הנהגה. איז אין יענע יארן איז דער פרידיגער רבי געווען אין לענינגראד ביז כידוע תרפ ז האט מען אים ארעסטירט מ'האט אים אריינגעזעצט אין תפיסה דערציילט ער אז מ'איז געקומען אויף תשרי זענען די בחורים געפארן צום רעבן כיון כרגיל חסידישע בחורים און חסידים בכלל מ'האט זיך משתדל געווען זיין ביים רעבן בפרט ראש השנה איז געווען דער מנהג קבוע חסידים האבן זיך משתדל געווען צו גיין זיין ביים רעבן אויף ראש השנה ווי מען פלעגט זאגן ביי חסידים, דער פתגם הידוע, אז עס שטייט אשרי העם יודעי תרועה, אז ביי תקיעת שופר שטייט נישט אשרי העם תוקעי תרועה, אז מען בלאזט שופר, עס שטייט יודעי תרועה, אז מען דארף קענען פארשטיין און וויסן, און דאס קען מען נאר פועל זיין ביים רעבן, און דערפאר ביי חסידים איז געווען א ענין אז מען איז געפארן ביים רעבן אויף ראש השנה. האט ער דערציילט אז ס'איז געפארן די תלמידי התמימים זענען דעמאלט געפארן זיין אין לענינגראד זיין ביים רעבן ביים רעבן רייאץ אויף ראש השנה און ס'איז געקומען צו גיין די נאכט פון ראש השנה איז דער סדר וואס איז געווען ביי די רביים די פריערדיגע רביים אז די צווייטע נאכט פון ראש השנה פלעגט מען זאגן א מאמר חסידות אזוי איז געווען דער סדר אז די צווייטע נאכט פון ראש השנה, די ערשטע נאכט האט מען נישט גערעדט, מען האט נאר געדאווענט און מתפלל געווען באריכות כידוע, און די רביים בכלל האבן די ערשטע נאכט און דעם ערשטן טאג פון ראש השנה בכלל נישט גערעדט, אבער אז ס'איז געקומען די צווייטע נאכט האט מען דעמאלט געזאגט די מאמר חסידות, דעם ערשטן מאמר פון יאר פלעגט זיין די צווייטע נאכט פון ראש השנה. וויבאלד די חסידים זענען געווען זייער פארהארעוועט פון די עבודה און די יגיעה אין עבודת התפילה און עבודת התשובה פונעם ערשטן טאג פון ראש השנה, איז געווען חסידים וואס האבן זיך אביסל פארמאכט די אויגן, זיך צוגעלייגט אביסל פאר דעם מאמר, כדי מען זאל האבן כח צו הערן דעם מאמר. און עס פלעגט זיין א פתגם וואס מען פלעגט זאגן צווישן חסידים, אז הגם אז ס'שטייט אז מען זאל זיך נישט צולייגן אין ראש השנה, ביי נאכמיטאג זאל מען זיך נישט לייגן שלאפן, איז געווען א פי, ווייל אז מען שלאפט דעם טאג פון ראש השנה קען מען חס ושלום פארשלאפן דעם מזל, פלעגט מען זאגן ביי חסידים אז ס'איז בעסער פארשלאפן דעם מזל און נישט פארשלאפן דעם מאמר, כמובן אז דאס איז געווען אויסגעהאלטן על פי הלכה, דאס הייסט אז כדי צו קענען צוהערן און פארשטיין און קענען האלטן קאפ, דער מיימער איז א שווערער, טיפער, לאנגער מיימער, פלעגט מען זיך אביסל צולייגן אפאר מינוט כדי צו קענען זיך באקומען די כוחות, אפפרישן זיך, און קענען הערן דעם מיימער. האט ער דערציילט ר' מענדל אז ס'איז געווען א עטליכע בחורים וואס זיי זענען געווען ערגעץ וואו אין א קרעטשמע אין א אכסניא, און זיי האבן זיך צוגעגרייט כדי צו קענען גיין הערן דעם מיימער, און ווי ס'ווייזט אויס איז געפאלן א שטיקל דרעמל, און מ'האט זיך, ביז מ'האט זיך געכאפט איז שוין געווען אביסל שפעט און מ'איז געגאנגען לויפן. זיי זענען געקומען צו לויפן, געלאפן, געלאפן, כדי צו אנקומען, בשעת דער רבי, דער רבי ריי"צ, האט אנגעהויבן זאגן דעם מיימר. דערציילט ער, אז בשעת זיי זענען אריין אין דעם זאל, אין דעם בית המדרש, אין דעם ארט וואו דער פריערדיגער רבי האט געזאגט דעם חסידות, איז שוין געווען, דער עולם איז שוין געשטאנען, דער רבי האט שוין אנגעהויבן דעם מיימר, עס איז געווען התחלת המיימר, עס איז שוין געווען, דער רבי האט שוין אנגעהויבן דעם מיימר, האבן זיי געהערט ווי דער רבי איז מסביר, פריערדיגע רבי איז מבאר דעם ענין פון תקיעת שופר אין ראש השנה, און ער האט גערעדט בנוגע דעם ענין פון קבלת עול מלכות שמים, מסביר געווען אז די עבודה פון ראש השנה איז די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים על כל השנה כולה, און ער האט מסביר געווען אז דאס איז על דרך ווי א עבד וואס גיט זיך איבער צו דעם אדון. און איז מקבל אויף זיך עול אדון, און ער האט דעמאלט געזאגט אז בשעת א עבד איז זיך מקבל אויף זיך דעם עול אדון, איז דאס אין אן אופן אז ער איז אינגאנצן איבערגעגעבן צו דעם, און זיין איבערגעגעבנקייט צו דעם אדון און צו די עבודת אדון, איז דאס אין אזא מין פארנעם, אין אזא מין שטארקקייט, אז עס איז נישט שייך ער זאל פארשלאפן. און האט דעמאלט געזאגט אט די אותיות ווארום א עבד פארשלאפט קיינמאל נישט, און די ווערטער האבן זיי געהערט בשעת זיי זענען אריינגעגאנגען אין צימער, זאגט זיי זענען אריינגעגאנגען פון א זייט מען האט נישט געקענט זען אפילו בגשמיות, ס'געווען א גרויסער עולם דער עולם איז געשטאנען קאפ אויף קאפ אלע האבן געשטאנען זיך געשטופט הערן דעם מיימער, און זיי זענען אריינגעגאנגען שטילערהייט, אבער פונקט ווי זיי זענען אריינגעגאנגען האט דער רבי ריי"צ געזאגט אט די ווערטער ווארום א עבד פארשטאפט פארשלאפט קיינמאל נישט. האבן זיי פארשטאנען כמובן אז דאס איז געזאגט געווארן צו זיי, און מען גיט טאקע א קוק אין ספר המאמרים, תרפ"ו, פון דעם רבי'ן ריי"צ, זעט מען טאקע אין אנפאנג מיימער, ברענגט ער אט אט די ווערטער אויף אידיש אפילו, ווארום א עבד פארשלאפט קיינמאל נישט. וואס דאס איז דער ענין פון עבדות. אבער אין דעם גופא איז פאראן דער ענין העבדות, פון כל השנה כולה, און פאראן דער ענין הקבלת עול מלכות שמים ווי דאס איז אין ראש השנה. וואס אין דעם איז פאראן איין ביאור ווי ס'איז מבואר טאקע אין יענע מיימר פון תש"ב, וואס דאס איז בעצם מבואר אין נאך עטליכע מיימרים על דרך זה, דער ענין, וואס די נקודה איז, אז די קבלת עול מלכות שמים, ווי דאס איז אין כל השנה כולה, איז דאס בעיקר בנוגע צו עבודה בפועל, דאס הייסט אז דאס איז א קבלת עול חיצונית. קבלת עול ווי דאס איז נוגע צו מעשה בפועל דאס קומט אראפ אין עבודת עבד בפשטות. דאס הייסט אז בשעת יעדער טאג איז א איד דארף דאך דינען דעם אייבערשטן. יצא אדם לפעלו ולעבודתו עדי ערב. א איד שטייט אויף אין דער פרי דארף ער דינען דעם אייבערשטן. ער ווייסט, ער זאגט מודה אני, ער וואשט זיך נעגל וואסער, און דערנאך שטעלט ער זיך דאווענען וכו', דעם גאנצן סדר היום ווי א איד פירט זיך ווי א איד, און ער דינט דעם אייבערשטן על פי תורה, על פי הלכה, על פי שולחן ערוך, איז אויף דעם זאגט מען אז ס'דארף זיין דער ראשית העבודה, דער קבלת עול מלכות שמים, אויף מקבל זיין אויף זיך דעם אייבערשטן אלס א מלך, און דער איד גיט זיך אוועק צו דעם אייבערשטן צו מקיים זיין דעם רצון פונעם אייבערשטן אין יעדער מצוה, אין יעדער מעשה, אין יעדער דיבור, אין יעדער מחשבה. וואס דאס איז בכללות די עבודה פון כל השנה כולה. בשעת אבער ס'קומט צוגיין צו ראש השנה, אין ראש השנה דעמאלט ווערט געעפנט, עפנט זיך אויף און ס'וועקט זיך אויף די הארץ פון א אידן אין גאר א פנימיות'דיגן אופן. דעמאלט לייכט ביי א אידן זיין פנימיות הנשמה. און ווי מ'זאגט אין די תפילות פון די גאנצע תקופה פון אלול און תשרי, דעם קאפיטל הידוע לדוד ה' אורי, וואס דארטן זאגט מען דעם פסוק לך אמר לבי, בקשו פני את פניך הוי' אבקש דאס הייסט אז די עבודה אין די טעג איז דאס א ענין פון בקשו פני א איד איז מבקש ער זוכט און איז מגלה דעם פנימיות און ווי דער אלטער רבי טייטשט אז בקשו פני מיינט מען דעם פנימיות הלב פנימיות הנשמה אז א איד אין די טעג ובפרט אין ראש השנה איז מאיר דעם פנימיות הנשמה פנימיות הלב און ווי ס'רופט זיך אן אין חסידות די יחידה שבנשמה דאס הייסט אט אט דער ענין וואס איז דא ביי א אידן, אט די צוגעבונדנקייט, די התקשרות עצמית, וואס א איד נישט ער וויל און נישט ער קען זיך אפרייסן פונעם אייבערשטן, אט אט דער תנועה, אט דער כח המסירת נפש, אט דער כח העצמי וואס איז דא ביי א אידן וואס ער וויל זיך אינגאנצן איבערגעבן צום אייבערשטן, און ער וויל זיך נישט אפרייסן בשום אופן, עד מסירות נפש ממש, אט אט דער התגלות היחידה, אט דער התגלות עצם הנשמה, אט דאס ווערט נתעורר ביי יעדער אידן אין די עבודה פון ראש השנה.

וואס דאס מיינט אין אנדערע ווערטער קבלת עול גאר אין א טיפערן אופן, איז דער פשט איז אז מצד דעם ענין הערט זיך אז חוץ פון דעם אייבערשטן נישטא קיין שום אנדערע זאך, ס'איז נישט נאר דער טייטש אז ער טוט, ער איז ממלא הוראותיו ורצונותיו פון דעם אייבערשטן בנוגע לפועל, ער טוט די ציוויים, וואס דעמאלט הערט זיך אז ס'איז דא ציוויים, ס'איז דא א מציאות, און ס'איז דא זאכן וואס ער דארף טון בפועל ממש וואס דער אייבערשטער הייסט אים. נאר דא איז דער נקודה איז אז ס'רעדט זיך וועגן דעם מלך אליין. און נישט נאר ער גיט זיך איבער צו דעם מלך, צו דעם רוממות פון דעם מלך, צו דעם מלך ווי ער שטייט אין אין אין אין דעם גרעסטן רוממות און אין די מסירה ונתינה וואס א איד גיט זיך איבער, זיין עצם הנשמה, צו עצמות ומהות צו דעם אייבערשטן אליין, איז דאס א איבערגעגעבנקייט בתכלית, אינגאנצן איבערגעגעבנקייט, ס'הערט זיך אן אז ס'איז נישטא קיין שום מציאות חוץ פון אייבערשטן, און במילא דעמאלט זיין הנחה, זיין אוועקלייג איז אין אן אופן אז ס'איז נישט שייך אנדערש. בשעת דער קבלת עול איז מער נישט בחיצוניות, איז דאך מער נישט בנוגע לפועל, רירט עס אן זיינע לבושים, מחשבה, דיבור ומעשה, אבער מען קען נישט זאגן אז ביי אים איז מופרך זאל נישט זיין באופן אחר. סוף כל סוף איז דאס מער נישט בנוגע לפועל, בנוגע לחיצוניות המעשה בפועל. מה שאין כן בשעת דער קבלת עול נעמט זיך פון פנימיות ועצמות הנשמה, וואס אין יחידה שבנשמה הערט זיך אז דער אייבערשטער דאס איז די איינציגע זאך און אין און מלבדו נישטא קיין שום זאך, ס'איז נישט שייך אנדערש, איז במילא לייכט עס ביי אים שפעטער אין יעדער ענין, וואס כמובן דער קבלת עול דארף זיך אפשפיגלען שפעטער אין עבודה בפועל על כל השנה כולה, אבער ס'הערט זיך ביי אים אויף אזא אופן אז זיין גאנצע מציאות איז מער נישט ווי דער עול האדון, און ס'איז נישט שייך אז זאל זיין בשום אופן אחר אז זאל זיין זיך אפרייסן פונעם אייבערשטן, און במילא איז פארשטאנדיג אז דאס איז די נקודה וואס מ'זאגט אז א עבד פארשלאפט נישט. בשעת ביי א אידן איז פארהאן אט אט די מסירה ונתינה, איז במילא ניט שייך אז ער זאל זיין דער ענין פון פארשלאפן. מען פלעגט זאגן אמאל ביי חסידים דער ווארט, אז א אמת'ער עבד וואס האט זיך באמת איבערגעגעבן צום אדון, דארף גאר נישט האבן קיין זייגער ער מוז זיך אויפוועקן, ער וועקט זיך אויף, ווי ס'ברענגט זיך אמאל אויך אין איינע פון די מאמרים, אז ער וועקט זיך אויף מצד דעם וואס ביי דער עול האדון מאנט ביי אים אז אזוי דארף זיין. ס'פארהאן אבער נאך א נקודה אין דעם עבודה פון קבלת עול מלכות שמים. ראש השנה ביחס לכל השנה כולה. און דער עניין איז מבואר אין א מאמר יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת פון די יאר תש"י. און דאס איז דער לעצטער מאמר וואס איז דא פון דעם רבי'ן ריי"צ וואס איז געזאגט געווארן אין יאר תש"י. ס'איז געווען אין די יאר תשכ"ד, פערצן יאר שפעטער, ראש השנה תשכ"ד, האט דער רבי דעמאלט גערעדט ביים פארברענגען דאַכט זיך ס'איז געווען אפשר גאָר בהמשך צו ראש השנה, ראש השנה איז געווען פרייטיק און שבת, פרייטיק, ס'הייסט ראש השנה איז געווען דאָנערשטיק און פרייטיק יעמאָלט, איז שבת איז געווען אַ פאַרברענגען בהמשך צו ראש השנה, ווי זאָל נאָר נישט זיין, ס'איז געווען אַ ראש השנה'דיקער פאַרברענגען, און דער רבי האָט דעמאָלט געזאָגט. אז בכלל אז מען גיט א קוק אין די שיחות אין די מכתבים אין די מאמרים וואס זענען געזאגט געווארן אין די יאר תש"י אין דעם יאר פון די הסתלקות פון דעם רבין ריי"צ געפינט מען דארטן הוראות און הדרכות וואס איז נוגע ספעציעל פאר אונזער דור בשעת מ'איז זיך מתבונן און מ'איז מעיין אין די זאכן וואס איז יעמאלט נתפרסם געווארן זעט מען אז דארט איז געזאגט געווארן ענינים וואס דער רבי ריי"צ האט עס געזאגט ספעציעל אלס הוראה והדרכה בשביל דורינו אונזער דור דער דור השביעי ווי מען רופט עס אן, יא, צו די צו די צו די חסידים וואס זיי זענען אין אונזער דור בפרט. דער רבי האט דעמאלט געזאגט אז מען גיבט א קוק אין די מאמר פון תש"י, די מאמר יום טוב של ראש השנה שחל להיות בשבת וואס איז געזאגט געווארן יעמאלט, ס'איז געדרוקט געווארן יעמאלט, דאס איז א מאמר וואס איז געווארן געזאגט געווארן פריער תרצ"ב, אבער ס'איז געדרוקט געווארן ספעציעל פאר ראש השנה תש"י, און דארט אינעם ערשטן סעיף פון די מאמר געפינט מען אותיות א ספעציעלע אותיות שורות עניינים וואס ער רעדט אין די עבודה פון ראש השנה וואס רעדט זיך נישט בכלל אין חסידות באופן נפלא דער רבי האט געזאגט אז דארט פאראן רייכע אותיות און געוואלדיגע אותיות וואס דאס איז נוגע פאר אונזער דור באופן מיוחד וואס שטייט דארט אין יענע מאמר וואס די פריערדיגע רבי האט געזאגט אין תש"י. ער האט גערעדט דעמאלט דעם ענין, יא, וכמדובר לעיל, אז די עבודה פון ראש השנה איז דער עיקר העבודה איז דער קבלת עול מלכות שמים על כל השנה כולה, האט ער דעמאלט גערעדט אז דער קבלת עול מלכות שמים פון ראש השנה איז דאס באופן פון מתוך השמחה ומתוך הרחבה, און ער זאגט דעם לשון אין דעם מאמר, שאז מקבלים עליהם ישראל עול מלכות שמים מקרב ולב עמוק, און ער איז ממשיך ווייטער, זהו ענין העבודה בראש השנה, לקבל עלינו עול מלכותו יתברך בלימוד התורה ובעבודה שבלב זו תפילה ובקיום המצוות במסירה ונתינה ובחיות רב וקבלה זו היא בשמחה פנימיות. דאס איז א קבלת עול וואס גייט מיט א שמחה פנימיות. און ווי ער זאגט נאך מער שפעטער אין דעם לשון אין דעם מאמר, אז דער קבלת עול מלכות שמים דראש השנה, איז דאס א קבלת עול מתוך הרחבה. דאס הייסט אז א ספעציעלער קבלת עול, א קבלת עול מתוך הרחבה. איז ער מבאר אין דעם מאמר דארטן וואס טאקע די הסברה אין דעם אז דער קבלת עול מלכות שמים איז מתוך הרחבה איז ער מבאר אין דעם מאמר דאס איז מיוסד אויף דעם וואס שטייט אין מדרש דער מדרש זאגט אין מדרש רבה פרשת אמור זאגט דער מדרש אז בחודש השביעי טייטש דער מדרש אז שביעי איז דאס אייכעט מלשון שבע יא שביעי איז מלשון שבע דאס איז א זאטער חודש אשר מושבע בכל און ער איז מסביר אין מדרש, גיתות בתוכו, יא, וואס דאס איז דער ענין פון די תבואה מיט די פירות וואס וואקסן דעמאלט, וואס דאס איז דער זמן האסיף, יא, וישראל שרויים בנחת ברוב טוב, און דעמאלט איז פאראן די אלע זאכן, ער רעדט, ער רעכנט דארטן אויס. אז ס'איז דא גיתות בתוכו, ס'איז פאראן תשובה בתוכו, און ס'איז פאראן די אלע עניינים, ברכות בתוכו, די אלע זאכן וואס איז פאראן אין די אין דעם די די די טעג פון חודש תשרי, סיי בגשמיות און סיי ברוחניות, איז מצד אט אט דעם עניין איז דער קבלת עול פון חודש השביעי, חודש תשרי, זייענדיג א חודש וואס איז שבע ומושבע בכל טוב גשמי ורוחני, איז ממילא דער קבלת עול פון ראש השנה, איז דאס א קבלת עול מתוך הרחבה. אז מ'טראכט זיך אריין אין דעם איז דאס א גרויסער חידוש. קבלת עול מתוך הרחבה דאס איז נישט קיין מטבע המהלכת, דאס איז נישט קיין דבר הרגיל. בדרך כלל בשעת מ'קוקט אריין בדרך כלל אין מאמרים חסידות בשעת מ'רעדט וועגן דעם ענין פון קבלת עול, איז לכאורה ווי ס'איז פארשטאנדיג אויך בנפש האדם. דער ווארט פון קבלת עול מלכות שמים עבודת עבד איז בדרך כלל איז פונקט א תנועה הפכית פון הרחבה. דאס איז גאר א תנועה פון כיווץ. פארקוועטשקייט, יא, א עבד איז ביי זיך פארקוועטשט, פארצאמט, מכווץ, דער עול האדון, דער עול האדון לאזט אים נישט קיין מנוחה, און וואס עס רעדט זיך טאקע כמה וכמה פעמים אין חסידות, אין תרס"ו אין דער מאמר מקנה רב, און על דרך זה אין קונטרס העבודה פרק ב', אין כמה מקומות אין חסידות רעדט זיך אז דער ענין פון קבלת עול איז דאס אין א תנועה פון כיווץ דווקא, פארקוועטשקייט. קומט צו גיין דא דער רבי און זאגט פארקערט אז דאס איז אן ענין פון קבלת עול מתוך הרחבה האט דער רבי געזאגט אין פארברענגען פון תשכ"ד אז וויבאלד אז אין דער מאמר פון תש"י איז אריינגעשטעלט געווארן אט אט דער עניין איז דאס א הוראה לדורינו זה במיוחד אז דער קבלת עול מלכות שמים פון ראש השנה בדורינו זה מאנט זיך אז ס'זאל זיין דווקא א קבלת עול מתוך הרחבה א קבלת עול וואס פאנע וואס האט צו טאן דווקא מיט ברייטקייט און מיט שמחה א קבלת עול מתוך שמחה ווי איז טאקע די הסברה ווי איז שייך דער ענין פון קבלת עול מתוך הרחבה לכאורה בהשקפה ראשונה קוקט דאך אויס אז דאס איז צוויי באזונדערע ענינים עס גייט נישט צוזאמען איז דאס דער ביאור בזה דאך דאך על פי האמור וויבאלד דער קבלת עול פון ראש השנה נעמט זיך פון פנימיות ועצמיות הנפש דאס איז א באזונדער סוג קבלת עול בשעת דער קבלת עול איז א קבלת עול חיצונית בעלמא איז דעמאלט דער קבלת עול איז גייט היפך הטבע בטבע איז דאך עבדא בהפקרא ניחא ליה, א מענטש וויל זיין אין א תנועה פון הפקר, ער וויל טון וואס ער וויל, ער וויל זיך נאכגעבן זיינע מחשבות דיבור ומעשה און שטיין אין א תנועה פון פריקת עול, נאר מצד דער עול האדון, דאס לייגט אויף אים אוועק א כיווץ און ער איז מגדיר זיינע חושים און ער איז מגדיר זיינע מחשבות און זיינע דיבורים און זיין כח הראייה, כח השמיעה, אויף נישט נאכגעבן זיך, דאס איז א תנועה פון כיווץ און עול האדון וואס לאזט אים נישט צו טון וואס ער וויל, גיין בשרירות ליבו, נאר ער מוז טון וואס דער אדון מאנט ביי אים. בשעת אבער ס'קומט צו גיין ראש השנה און חודש תשרי בכלל, וואס דעמאלט ביי אידן ווערט נתעורר דער עצם נקודת היהדות, דער עצם הנשמה די יחידה שבנפש, איז דעמאלט מצד יחידה שבנפש איז אדרבה, דער עצם הנפש איז דאך פארקערט, במהותו דער נפש איז אין א תנועה פון מרחב. ווי ס'מבואר אין חסידות, אז דער כח הכי פנימי אין דעם נפש איז דער כח התענוג, אין למעלה מעונג, כח התענוג דאס איז דער גרעסטער טיפסטער כח אין נפש, טיפער ווי אלע כוחות הנפש, טיפער אפילו פון רצון, רצון איז א שטארקע כח, אין דבר עומד בפני הרצון, אבער דאס איז בדרך תקיפות, בדרך שבירה, ער פירט אן מיט די כוחות, ער ברעכט זיי, ער טוט וואס ער וויל, אבער תענוג איז שמועה טובה תדשן עצם. בשעת ס'איז געווען א שמועה טובה ס'איז געקומען צו גיין א עניין של תענוג ווי די גמרא דערציילט אין גיטין איז דער גוף געווארן ברייטער בגשמיות ווארום תענוג איז דער מרחב פון דעם נפש איז בשעת דער קבלת עול נעמט נעמט דורך דעם נפש רירט אן דעם פנימיות הנפש איז דער קבלת עול איז א קבלת עול וואס נעמט זיך דווקא מתוך תענוג ומתוך מרחב, אז דער קבלת עול איז נישט קיין סתירה צו מיין מציאות, פארקערט, דער קבלת עול נעמט דורך מיין מציאות בזה אופן אז דאס ווערט אינגאנצן מיין גאנצע מציאות, וואס על פי זה וועט מען קומען צו פארשטיין אז דאס איז דער ספעציעלער עבודה פון ראש השנה, אז דער קבלת עול פון ראש השנה וואס מאנט זיך ספעציעל ביי אידן, איז דארף זיין דווקא אט דער סוג פון קבלת עול מלכות שמים ווי מיר האבן גערעדט אז דאס דארף זיין א קבלת עול מתוך תענוג ומתוך הרחבה וואס לפי זה איז עכט פארשטאנדיג ספעציעל בשעת ס'רעדט זיך אין דעם יאר וואס דאס איז ראש השנה שחל בשבת ווי דער רבי האט גערעדט כמה פעמים דער שאלה הידועה וואס דער אלטער רבי פרעגט און אלע רביים פרעגן דאס אין די מאמרים די שאלה וואס מען פרעגט, ווי קומט דאס אז מען האט דוחה געווען דעם ענין פון תקיעת שופר אין ראש השנה שחל בשבת? לכאורה, ווי קען דאס זיין? א מצוה גדולה ונישאה ווי דער ענין פון תקיעת שופר, מיט די אלע עניינים וואס ס'רעדט זיך וועגן דעם, איז נאר צוליב אזא מין גזירה, און א גזירה וואס איז שייך נאר ביי הדיוטות וקלי הדעת, אויף צו פארגעסן די דינים פון שופר, און צוזאמען דערמיט פארגעסן די דינים פון שבת, און און מטלטל זיין דעם שופר צוליב דעם מבטל געווען א מצווה רמה ונשאה ווי קומט דאס און אויף דעם איז מבאר דער אלטער רבי און די רבותינו נשיאינו אז דער ווארט איז אז ראש השנה שחל בשבת איז דעמאלט דער שבת טוט אויף און דאס וואס תקיעת שופר דארף אויפטון וואס איז דער קשר איז מבואר אין רוב מאמרים אט דער ביאור אז תקיעת שופר איז כל כוונתו צו מעורר זיין ביים אייבערשטן דער עניין התענוג אין מלוכה נישט סתם ער זאל זיין א מלך בעל כרחו, דאס איז נישט די חכמה, דאס איז נישט וואס מען וויל, מען וויל מעורר זיין, זאל זיין קבלת עול מלכות שמים, אז למעלה דער אייבישטער'ס מלוכה, הכתרת המלכות, זאל זיין באופן של תענוג, וכאמור, מען האט גערעדט פריער, אמרו לפני, אמרו מלשון תענוג. יהיה מלשון האמרת, האמירך, א ענין פון שבח וגדולה און תענוג. אט דאס איז דער ענין, אז ביים אייבערשטן זיין א תענוג אין דעם ענין המלוכה, און במילא אז ס'איז דא דער תענוג אין מלוכה, איז דעמאלט דא גילוי אלוקות, געטליכקייט לייכט אין דער וועלט, וידע כל פועל כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויבין. די אלע ענינים וואס מ'זאגט ביי תפילות פון ראש השנה, איז התגלות המלוכה באופן של תענוג, וואס בכללות איז דאס די עיקר די גילוי המשיח וואס מיר אלע ווארטן, וואס דעמאלט וועט זיין דער אמת'ער ענין פון התגלות מלכותו בעולם. איז במילא די עבודה פון א אידן כבערך זה דארף זיין דער קבלת עול מתוך תענוג. און דאס איז דער ענין פון שופר, שופר מלשון שפרו, שפרו מלשון תענוג, מלשון שפיר, שפרה, שפיר קאמרת, דער ענין פון תענוג און חשיבות, דער ענין פון פון פון עבודה, דווקא קבלת עול מתוך תענוג. איז במילא איז מבואר אין חסידות, שבת איז דאך וקראת לשבת עונג, שבת איז דאך כל עניינו תענוג, דאס איז א טאג פון עונג. איז במילא א טאג א יאר וואס ראש השנה הייבט זיך אן מיט א שבת, איז דער שבת אליין טוט אויף אט דעם עונג מצד העבודה פון שבת, וואס דעמאלט די עבודה פון א אידן אין אן אופן פון עונג, איז דאס ממשיך מלמעלה דעם אייבערשטנ'ס תענוג אין מלוכה, און במילא דער גאנצער ענין פון תקיעת שופר דעמאלט איז נישט נוגע וויבאלד עס טוט זיך אויף מצד דעם עצם שבת. איז ממילא ווי דער רבי האט גערעדט כמה פעמים אז א יאר, וואס די גאנצע יאר האט זיך אנגעהויבן דער ראש פון די יאר איז שבת, איז מאכט עס גרינגער אז די עבודה פון אונטער דעם יאר זאל זיין אט די עבודה פון קבלת עול מלכות שמים, מתוך תענוג, מתוך הרחבה, מתוך שמחה, און ווי ס'איז דער לשון אין די מאמרים וואס ס'ברענגט זיך שטענדיג פון תש"ג, אז דער פריערדיגער רבי זאגט דארטן אז דער קבלת עול מלכות שמים, ווי דאס איז ביי א מלך בשר ודם, מצד אחד איז טאקע בביטול עצום, מצד שני איז עס בשמחה רבה, איז בפרט איז אט דעם יאר, איז די עבודה דארף זיין די קבלת עול מלכות שמים בביטול עצום בשמחה רבה בעונג, מצד דעם עונג פון יום השבת, און דאס זאל ממשיך זיין און זיין א טאקע א פרייליכע יאר, א שבת'דיגע יאר, א יאר וואס די עבודת השם זאל זיין טאקע קבלת עול מלכות שמים, אבער מיט צו באופן של תענוג והרחבה, און דורך דעם וועט מען פועל זיין, אז אז זאל זיין א יאר פון תענוג און שמחה, אז מען זאל זוכה זיין צו דעם שבת ומנוחה לחיי העולמים, וגאולה אמיתית והשלימה, דערביי זיין ביי יעדער איינעם א כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות גם יחד.